משיחת ליל הושענא רבה תשמ ו. דרך זה האט עס אויכעט דעם שייכות וקשר מיט דעם שיעור אין רמב ם וואס רעדט זיך, בפרט אין דעם שיעור, עס איז דא שיעורים אין רמב ם אין הלכות שגגות וואס זיי זיינען פארבונדן מיט יום לפני זה און יום לאחרי זה,

דערציילט ער אויכעט אין דעם שיעור די הלכות וואס זיי דערציילן וואס יום הכיפורים טוט אויף בנוגע דער וואס האט געהאט א חיוב לפני זה אשם תלוי וכיוצא בזה, דערנאך איז געקומען יום הכיפורים דארף ער שוין נישט ברענגען קיין אשם תלוי דערפאר וואס יום הכיפורים ס'עניינים וואס לפני הוויה. ווארום בידיעת אדם ווייס מען ניט וואס דאס איז, ס'איז מער ניט וואס לפני הוויה ווייס מען צו חטא צו ניט חטא, איז לפני הוויה תטהרו ווערט דאס על ידי יום הכיפורים איז ער דערנאך פטור פון דעם אשם תלוי. דערנאך גיט ער ארויס א כלל אז ווען איז יום הכיפורים מכפר און טוט אויף פעולתו,

במילא בלייבט אויף אים דער חיוב מיט אלע פרטים וואס ער רעכנט אויס. בנוגע צו הקרבת קרבנות איז דערפון פארשטאנדיג בנוגע לשאר עניינים. און ווי די ראגאטשאווער איז דאס מבאר אז דאס איז דער ענין פון אין קטיגור נעשה סניגור וויבאלד אז ער איז ניט מודה ביום הכיפורים, ווערט זיך דאס א ענין פון היפך די יום הכיפורים היפך פון סנגוריה פון לימוד זכות במילא איז אין קטיגור נעשה סניגור, פרעגן דאך די מפרשים די שאלה דער רמב ם אליין פסקנט פריער אין הלכות תשובה אין הלכות יום הכיפורים וכו' בנוגע צו שעיר המשתלח

אז דארט איז קיין נפקא מינה נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיין ידיעה דערפאר וואס דארט איז דאך קיין פגם נישט געווען כמבואר אויכעט אין הלכה און אויכעט אין הלכות שגגות אז ס'איז א נפקא מינה אז ס'דא אזענע עניינים וואס מ'דארף ברענגען א קרבן חטאת און דא אזענע עניינים וואס מ'דארף ברענגען א קרבן אשם וואס חטאת איז בדנקא א מעה כסף. און אן אשם משני כסף שלא בערך טייערער, דערפאר וואס איז א נפקא מינה וועגן וואס פאר א ענין ער דארף פארריכטן און מכפר זיין. דערפון גופא פארשטאנדיג אז ווען ס'איז שייך צו זאגן אז מ'דארף אנקומען צו א סניגור ווען ס'איז דא א קטיגור אין דעם ענין. אן ענין וואס האט קיין שייכות ניט לידיעתו איז דארט קיין נפקא מינה נישט, צי שב מידיעתו, אינו שב מידיעתו, וויבאלד דער פגם איז געווען נישט אין דער ידיעה, וואס דערמיט איז אויך די ראיה פון עבודת יום הכיפורים עצמו, וואס מ'זאגט זיך פארוואס דארף זיין די עבודה בבגדי לבן דערפאר וואס אין קטיגור נעשה סניגור קאן דאס נישט זיין בזהב, און מען זאגט גלייך דערביי במה דברים אמורים אין עבודות הנעשים בפנים אויף די עבודה וואס זיי זיינען פארבונדן מיט קודש הקדשים און די קרבנות, אט דעמאלט דארף דאס זיין דווקא בבגדי לבן, מה שאין כן תמידים שבכל יום ועל דרך זה כמה וכמה פון די פופצן בהמות וואס מען איז מקריב ביום הכיפורים, ווי דער רמב"ם הייבט אן די הלכות עבודת יום הכיפורים כמדובר לעיל, ווערן זיי אויפגעטאן בבגדי זהב. פרעגט מען די שאלה ס'איז דאך דער זעלבער טעם, אין קטיגור נעשה סניגור, אויכעט ביי תמיד של שחר, איז אויף דערויף דער ענטפער, א תמיד של שחר איז מכפר על מצוות עשה וכיוצא בזה, זאכן וואס רירן ניט אן יחידה שבנפש, במילא איז ניט נוגע דער אחת בשנה, איז ניט נוגע דער קודש הקדשים ווארום דארט האט דאס ניט אנגערירט, במילא טוט ער די עבודה בבגדי זהב, דארט דארף ער ניט אנקומען צו א סניגוריה אין דעם ענין. וואס על דרך זה אין דערויף גופא דא דרגות דרגות ווי מען זעט דאס אויך פון די קרבנות ווי די רמב"ם רעכנט עס אויס אין דעם שיעור אז סאיז דא א זאך וואס איז פארבונדן מיט שתי כסף און נאך א זאך דא וואס מען דארף ברענגען א פר וואס דאס איז נאך טייערער ביז אז סאיז דא א זאך אז סאיז גענוג עשירית האיפה סולת. ניט נאָר מצד עניות, מלכתחילה גענוג עשירית האיפה סולת, און נאָך מערער אַפֿילו בײַ אַ כהן איז דער חינוך פֿון כהן, אַפֿילו פֿון אַ כהן גדול, אָבער חינוך שלו איז דאָס גאָר פֿאַרבונדן מיט סולת, און דאָס איז גענוג און דאָס טוט אויף די גאַנצע שלימות, וואָס על דרך זה איז אויך פֿאַרשטאַנדיק בנוגע לענינינו. וואס דאס איז אויך דער ביאור אז בשעת אז מען טוט א חשבון צדק בנפשו קען מען זיך חס ושלום ווערן אראפגעפאלן ביי זיך ביז אין א אופן של ייאוש רחמנא ליצלן, אז מען גיט זיך א כאפ צו האט ער מקיים געווען כל מעשיך לשם שמים, און צו האט ער מקיים געווען בכל דרכיך דעהו. און צו האט ער מקיים געווען כל מצוות עשה, ווי ער זאגט אין גמרא אז ס'איז ניטאָ קיין, ער ברענגט א תמיד דערפאר וואס ס'איז יעצט, ס'איז ניטאָ קיין מעגליכקייט אויסהיטן זיך פון אלע מצוות עשה, ווי דער אלטער רבי ברענגט עס אויכעט אראפ בנוגע ללימוד התורה בתחילת ספרו פון ספר תניא קדישא. ענטפערט מען אויף דעם, אז אט די עניינים וואס ס'ווערט אויפגעטאן אבער ניט דערטאן מצד צוק העתים, און די עניינים וואס ווערן ניט געטאן מצד די בלבולים פון שאור שבעיסה מעכב וואס דעם איז אנו רוצים ואתה רוצה, ווי מ'זאגט עס אין די מענה לשון, ווען מ'פארבינדט זיך מיט צדיקי ונשיאי עולם במיוחד. און מה נעשה וואס שאור שבעיסה מעכב, וואס דער אייבערשטער אליין זאגט ווי ס'ווערט אראפגעבראכט אין מסכת סוכה בקשר ובהמשך מיט די פרטי השמחה הסיפור והלכות פון שמחת בית השואבה אז דער אייבערשטער אליין זאגט אז ער איז מתחרט בכל יום וואס ער האט אים באשאפן. במילא אז דאס איז שאור שבעיסה מעכב איז רחמנא ליצלן ניטא קיין ארט אויף ייאוש, נאך מער, ס'איז ניטא קיין ארט אויף אראפגעפאלנקייט בעצם, דערפאר וואס מ'איז בנים אתם להוי' אלוקיכם, מיט די הבטחה אז בל ידח ממנו נידח. וואס דאס איז די הבטחה פון בורא עולם ומנהיגו און פירט די גאנצע וועלט בהשגחה פרטית ופרטי פרטית, און וואס דאס איז נוגע צו מחשבה הקדומה דא"ק, צו מחשבה וסקירה ראשונה וואס בראש השנה איז מען דאס סוקר מתחילת סדר ההשתלשלות ועד סופו ועד סופו. און דאס זאגט תורת אמת אז דאס איז אן אמת לאמיתו, ניט נאר אז מען וויל זיך טרייסטן, אז דאס איז דער אמת, וביחד עם זה ווערט עס א תורת חיים, א הוראה בחיים, אז א איד קען מקיים זיין אליבא דאמת דעם ציווי וואס ער האט, אז זאל זיין עבודת ה' בתמידות. אפילו בכל דרכיך און אפילו בכל מעשיך, זאל דאס אויך זיין מיט א שמחה און א שמחה אמיתית, און דאס וואס דער שאור שבעיסה איז מעכב, האט אים דער אייבערשטער באשאפן און האט צוגעזאגט אז זיין באשאפן איז דאס מער ניט אז לפי שעה לפי רגע, במילא איז די מציאות זיינע מלכתחילה קיין מציאות ניט.